א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תצא. איך האב געוואלט זאגן אביסל דברי מוסר דברי התעוררות, עס קומט דאך יעצט א נייע יאר, און אז עס קומט א נייע יאר דארף מען דאך וויסן מיט וואס מען גייט צו צו דעם נייעם יאר, דערציילן א מורא'דיגע מעשה, געווען אמאל א בחור האט געלערנט אין חפץ חיים'ס ישיבה, און ס'איז אים געקומען א בריוו אז זיין טאטע ליידער ליידער נישט פאר קיינעם געזאגט איז געשטארבן, די מאמע געווארן געבליבן אן אלמנה, און ער דארף זיך פירן אבילות צו א שמועה רחוקה צו וואטעווער, און ער דארף זאגן קדיש און ער דארף לערנען משניות, בקיצור דער. חיים האט נישט געזאגט וויאזוי גיט מען דאס איבער פאר דעם בחור, וויאזוי גיב איך דאס איבער פאר דעם בחור, האט די חפץ חיים געזאגט איך וועל מאכן א קלוגע עצה, מ'זאל קויפן א נייעם קאוט, א מאנטל אדער א רעקל פאר דעם בחור און אין די טאש וועט מען אריינלייגן א צעטל זאלסט וויסן אז דיין טאטע איז ליידער אוועק, דו דארפסט מקבל זיין אויף דיר אבילות און טון וואס מען דארף, איז דער חשבון געווען אז ווען דער בחור'ל וועט אריינלייגן די הענט אין די טאש וועט ער וועלן באקוקן אלעס, די טאש. ממילא וועט ער דאך גראד זעהן אז ס'איז דארטן דא א צעטל, און זעהן ס'איז דא דארטן א צעטל וועט ער וויסן אז מ'דארף זעהן צו טוהן וואס מ'דארף צו טוהן. זאגט דער הייליגער חפץ חיים, די זעלבע איז יעדער שטעלט זיך צו ראש השנה יום כיפור צו דאווענען און בעטן דעם אייבערשטן, יעדער בעט און דער אייבערשטער איז א גוטער און ער גיבט יעדן נאך, אבער קיינער ווייסט נישט וואסערע צעטל מ'האט איהם אריינגעלייגט אין די טאש, קיינער ווייסט נישט ווי אזוי ס'וועט זיך אויסלאזן דאס יאהר. דאס יאהר תש"פ איז געווען א ביטערע יאהר פאר כלל ישראל, און ס'האט צו טוהן מיט דינים אויך, תש"פ דינים, ס'דא פון ר' ישראל'טשע פון וויזשניצער רבי'ן איז דא א ספר וואס הייסט אהבת ישראל, דער ספר אהבת ישראל האט ער א גאנצע תורה וועגן די תש"פ אז ס'וועט זיין דינים און ס'וועט זיין א מגיפה, און ס'זייער אינטערעסאנט ווי ער האט אזוי גערעדט ווי א ממש א אפענער רוח הקודש, ס'איז טאקע אינטערעסאנט. און דאס איז געווען דאס יאר תש"פ, ס'איז געווען א יאר די דינים זענען מורא'דיג שורה תש"פ, און מ'האמער זיך אביסל פארגוילעמט, האט אונז דער אייבערשטער געטרייט אויפצואוועקן, געטרייט צו ווייזן דעם ריכטיגן וועג, סאו רבותי, תש"פ איז שוין דורך, מיר דארפן זען די תשפ"א וויאזוי מ'גייט אריין צו דעם, דער אייבערשטער פארשטייט, דער אייבערשטער איז א קל רחום וחנון, ער פארשטייט אז אונז קען מיר נישט צוגיין מיט. די זעלבע התלהבות וואס אונז זעמיר צוגעגאנגען ביז יעצט אלע יארן ראש השנה, ווייל ס'איז געווען אנדערע צייטן דעמאלטס, מ'האט געקענט גיין אין א שול, ס'איז גארנישט געווען א עוולה אז מ'איז געגאנגען אין א שול, פארקערט ס'איז געווען די שענסטע זאך, היינט איז א גאנצע זאך אז מ'גייט אין שול, וויאזוי מ'גייט, וויאזוי מ'גייט סאושעל דיסטענסינג.

מעביר זיין, און דאס איז אויך א זאך וואס דער אייבערשטער נעמט צו דעם שכל פונעם מענטש, אז דו האסט געוואלט אזוי שטארק פטור ווערן פון דעם פרעזידענט, האסטו געדארפט שטעלן צד שכנגדו א אויסגעשליפענעם פאליטישאן וואס ער ווייסט און ער קען אלעס, איז בסך הכל וואס האסטו געטון, האסט גענומען א פאליטישאן וואס ער איז אויסגעוועפט, איך זאג אייך די אמת, אויב ער קען לויפן צו זיין א פאליטישאן,

און נאכדעם איז די וואס זענען געבליבן לעבן און זענען אויך נישט געזונט זיי האבן זיך זייערע זאך, למשל ס'גייט יעצט זיין א מורא'דיגע זאך אז די אלע וואס זענען געווען געשעדיגט זענען אויסגעהיילט נעמט מען יעצט א רעקארד פון סורוועיס און מ'זאגט אז די אלע איז געבליבן ביי זיי אביסל פון די קראנקהייט עד כדי כך איינער זאגט אז ער קען אפילו נישט וואקן געהעריג ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין פראבלעם מיט וואקן ער קען נישט וואקן געהעריג עס האט אים געדעמעדזשט די פיס און ער איז געגאנגען צום דאקטער און דער דאקטער האט אים געזאגט יא עס קען זיין, אונז ווייסט מען דאך נאכנישט פונקטליך וואס זיי האבן אריינגעלייגט די כינעזער און ממילא ווייסט מען דאך נישט ווי מ'וועט אנקומען, דארף מען אונז זייער שטארק זיך צוזאמנעמען און מ'דארף זען אז מ'זאל קודם כל איבערבעטן דעם אייבערשטן און נאכדעם ווען מען וועט אים איבערבעטן דארף מען זען צו האלטן דאס וואס אונז נעמען זיך אונטער. דער ראש השנה און יום כיפור איז נאר דעמאלטס גוט ווען א מענטש נעמט זיך אונטער צו פארבעסערן זיינע מעשים, ס'איז אזוי ווי איינער איז שולדיג אין די גראסערי לאמיר זאגן טויזנט, דאלער, יא, שולדיג טויזנט דאלער, גייט ער אריין אין גראסערי און זאגט אזוי, הער מיך אויס, כ'בין א טאטע פון א שטוב מיט קינדער, כ'האב נישט צו באצאלן די טויזנט דאלער, איך בעט דיך לאמיך נאך אביסל איינקויפן, מיר זעען מה ילד יום, זאגט אים די גראסערי סטאר קיפער, דו ביסט טאקע זייער גערעכט, אבער איך קען דאך נישט ארויסגעבן פאר יעדן איינעם אויף קרעדיט אז טאמער ער באצאלט נישט, דאס קען נישט געשען, דערלייג כאטש אראפ פופציג פראצענט פונעם חוב, וואס דו ביסט שולדיג איז די אנדערע פופציג פראצענט וועט מען זיך אפרעכענען אנשטאט צו באצאלן אזוי לאנג צייטן אדער אזוי לאנג כ'וועל דיר געבן נאך אביסל לענגער די צייט אבער פטור בלא כלום ס'איז זיכער נישט מעגליך איז במילא דארף מען אונז זעהן זייער שטארק אז אונז זאל מען זיך צושטעלן צו די הייליגע טעג ס'איז יעצט אלול א אלול מוז מען אנמאכן א שטיקל הכנה דער בעל התניא איז דאס מסביר זייער שיין ער זאגט ס'איז א מלך בשדה אלול איז א מלך בשדה דער אייבערשטער האט זיך זיינע פאלאצן און ווי ער איז אין הימל און ער איז מלא כל הארץ כבודו, אבער ער איז ווי מען זאגט צוצוקומען צום קעניג איז זייער שווער אין זיין פאלאץ ווייל דארט איז דא גארדן און ער געבט אבאכט, טאמער איז עס אבער אלול איז עס א מלך בשדה, דער מלך זיצט אין פעלד יעצט און אז דער מלך זיצט אין פעלד קען מען זייער גרינג צוקומען צו אים, עס איז נישט דא די גאנצע שומרים די וואס זיי היטן, דאס אלעס איז נישט דא יעצט ווייל דער אייבערשטער כביכול אליינס איז אויכעט נישט אינדערהיים ביי זיך

מגיפה, דארף מען זיך דאך פארעכטן, און ווער איז דען אין הימל צו וויסן וואס ס'גייט פאר, אבער לאידך גיסא, אונזער ארעמקייט איז אונזער רייכקייט, אונז קען מען וואס זאגן, ביי קיין שום זאך איז נישט געווען וואס דארף צו זיין, קיין שום הכשר איז נישט געווען וואס דארף צו זיין, אלעס איז געווען אנגעווייט, במילא דארף מען זען אז מען זאל זיך פארעכטן, מען זאל אננעמען א נייע ווערטשאפט, יעצט די ערשטע זאך איז אונז דארף מען זייער שטארק וואטשן, מען דארף זען אז ס'זאל זיין צניעות, סיי ביי די מענער סיי ביי די פרויען, דאס הייסט. א פרוי איז פונקט אזוי מצווה אויף צניעות ווי א מאן, נאך אפילו מער אויך. נאר ס'איז דא זאכן וואס ביי א פרוי הייסט שוין ס'גייט ארויס פונעם גדר הצניעות, און ביי א מאן נאך נישט. אונז דארף מען דאס זייער זייער אבאכט געבן, ווייל אונז זעה מיר דאך, איך זאג דאך ענק שוין פופצן יאר, דער אייבערשטער וועט איין טאג זאגן, יעצט, ביז יעצט איז געווען דער מאריך אף, און יעצט קומט אריין דער גבי דיליה און וואס וועמיר דעמאלטס טון? יעצט איך וויל אנהייבן צו רעדן אביסל וועגן די צניעות פון די מענער, נאכדעם וועל איך רעדן וועגן די צניעות פון די פרויען. קודם כל די ערשטע זאך דארף מען וויסן אז ווען מען שטייט אויף אינדערפרי, על פי הלכה מעג מען אראפלייגן די פיס אויף דר'ערד און מען קען זיך גיסן נעגל וואסער, אבער די הייליגע ספרים, די חסידישע ספרים זאגן, דער רבי ר' זושא טייטשט אז יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס, האט זיך אראפגעשטעלט די פיס און ער האט זיך נישט געהאט געוואשן די הענט איז א גאנצן טאג וועט ער ליגן אין שלעכטס. דארף מען זיך אנגרייטן נעבן בעט נעגל וואסער און מען זאל נישט אראפ לייגן די פיס פאר מען גיסט זיך, מען גיסט זיך די נעגל וואסער און ווען מען האט גענדיגט זיך צו גיסן די נעגל וואסער דארף מען זיך אנגרייטן אביסל פעיפער, טוילעט פעיפער צו נעפקינס אז ס'זאל זיין אין וואס זיך אריין צו ווישן, ווייל אז מען ווישט זיך אריין אין בעט און ס'איז טמא'נע וואסער איז נישט אזוי גלאט. און נאכדעם דארף מען אויפשטיין און מען דארף זאגן וואס מען דארף זאגן, דעם מודה אני לפניך, דאס קען מען זאגן אפילו פאר מען האט זיך נאך געגאסן די הענט, ווייל מען איז נישט מזכיר קיין שום שם און נאמען פונעם אייבערשטן, נאכדעם גייט מען אראפ פון בעט, מען טוט זיך אן, אנטון דארף זיין בצניעות, צניעות מיינט צו זאגן אפילו ווען קיינער איז נישט ביי דיר אין צימער, איז על פי הלכה טאר זיך א מענטש נישט אויפדעקן מער וויפיל ער דארף, שולחן ערוך שטייט אז ווען ער גייט אין טוילעט איז דארף ער מאכן זיכער אז ער דעקט זיך נישט אויף. א אכט צענטימעטער מער וויפיל ער ברויך האבן זיך ארויפצוזעצן אויפן טוילעט, אראפציען די הויזן, אויפהייבן אביסל דעם העמד, און ער זאל זיין צוגעדעקט די גאנצע צייט, ווייל צניעות איז נישט נאר געמאכט געווארן פאר יענעם, צניעות איז געמאכט געווארן פארן אייבערשטן, מיט אנדערע ווערטער, דער אייבערשטער איז דאך מלא כל הארץ כבודו, ער זעט אלעס, ער וואטשט אויף אלעם, איז אז איך פיר זיך נישט אויף בצניעות, איז עס א גרויסע פראבלעם. דאס דארף דער מענטש וויסן. נאכדעם דארף ער טון וואס ער דארף צו טון, ער דארף גיין הכנות, ער דארף צוגרייטן, נאכדעם דארף ער גיין בית מדרש און ער זאל דאווענען, ס'איז ליידער געווארן, די קאראונע האט אריינגעברענגט א קאלטקייט אין גיין אין בית מדרש און אין דאווענען, איך האב עס שוין געזאגט פאריגע וואך אויך, א איד האט געזען א בחור, ער האט געהאלטן ס'איז גאנץ א גוטער שידוך פאר זיין טאכטער, נאכדעם פרעגט ער אים ווי דאווענסטו, זאגט ער איך וועל דיר זאגן די אמת זייט די קאראונע בין איך שוין

גייט אין מקווה, אז מען גייט אין מקווה, דאס איז די גרעסטע פראבלעם וואס איז דא ביי אידן, די גרעסטע מקום הזנות איז א מקווה, ווייל ס'איז זה לעומת זה עשה אלקים, אזוי ארבעט עס, יעדע זאך גייט זה לעומת זה, יעצט מען דארף וויסן אז א מענטש טאר נישט אנקוקן זיין אות ברית קודש אויך נישט, זיין אבר מיט דעם וואס ער מאכט קטנים דאס טאר ער אויך נישט אנקוקן. כאטשיג ס'זיין פארוואס, ווייל דאס ברענגט צו צו א קישוי, ס'ברענגט צו צו צו א חימוד, שטייט אין שלחן ערוך אין אבן העזר סימן כג, ווערט צוגעברענגט אין באר היטב דארט סעיף קטן ה, און אויך אין של"ה הקדוש אין שער האותיות ווערן די אלע זאכן צוגעברענגט, אז מ'טאר זיין אייגענע ערווה אויך נישט קוקן, איז פארשטענדיג פון דעם. אז מען דארף גיין בצניעות. יעצט כ'וויל אביסל רעדן וועגן נישט קוקן אויף זיין אייגען אות ברית קודש. דער אמת איז אז ס'ווערט געברענגט אין עזות תפן און אין אנדערע ספרים, פארוואס איז דער אייבערשטער אזוי ברוגז אויף הוצאת זרע לבטלה? וואס ברענגען זיי וועלט? זיי הרג'ען די קינדער וכדומה, איז ווערט צוגעברענגט אין עטליכע ספרים אז ווען א מענטש וויל טון אן עבירה דארף ער דאך האבן וואס מיט דעם צו טון, ממילא אז ער דארף וואס האבן מיט דעם צו טון האט ער דאך מורא אז יענער וועט גיין פארציילן און ער וועט ווערן אן אינפארמער פארציילן און אז ער וועט פארציילן פון יענעם שווארצן סוף יעדער וועט וויסן ער איז א חזיר און א שייגעץ אבער דא שפילט מען זיך מיט זיין אייגענעם אות ברית קודש און מען קומט צו צו הוצאת זרע לבטלה קיינער ווייסט עס נישט א זאך וואס קיינער ווייסט נישט ממילא אז קיינער ווייסט עס נישט איז מאכט זיך דער מענטש א חשבון טו איך עס יא טו איך עס נישט פון וועם האב איך דען מורא ער כאפט נישט אז דער אייבערשטער ווייסט אלעס. יעצט, ס'איז דא אין ספר אור צדיקים, סימן ג, אות ה', זאגט ער אזוי, לא יסתכל במילתו, איינער זאל נישט קוקן אויף די אייגענע מילה, מפני שכל המסתכל בקשתו, אז איינער קוקט אויף זיין קשת, קשת מיינט די ערווה הייסט א קשת, דאס איז אזויווי א פייל און בויגן, ס'שיסט פיילן, ס'טראגט די זאמען אריבער פון אים צו די פרוי, און אמאל איז עס אפגעשטארבן, אמאל איז עס הארט, במילא הייסט אזוי ווי א קשת איז ווער ס'קוקט בקשתו איז קשתו ננערת חס ושלום ס'איז טאמער ס'איז דא אינעווענדיג אינעם גיד איז דא אביסל זרע פארלירט ער עס און נישט נאר דאס רשי זאגט נאך מער רשי זאגט אין מסכת סנהדרין דף צדיק בית עמוד א' אז איינער וואס איז מסתכל בערותו קוקט אויף זיין אייגענע ערווה און זאגט רשי כח קושי אבר שלו ננער

ס'קען נישט מער געבוירן. יא, זאגט מיר יעדער יא, יא טאקע אזוי געווען, ווייל, פארשטייסט, ווען מ'איז יונג מיינט מען דאך אז אך, חצים ביד גבור כן בני הנעורים, מיינט אז ער וועט לעבן אייביג און ס'וועט זיין א מחיה, און ס'ארבעט נישט אזוי. עניוועי, סאו דאס זאגט רשי, אין מסכת סנהדרין דף צדיק בית. יעצט, ס'איז דא א ספר וואס הייסט מנחת יוסף, אות נון ג, דף ל' עמוד א', ברענגט ער פון ספר חרדים אז לא יסתכל א מענטש זאל נישט קוקן,

ווייס, זיס און אויסען שטייט דארט אמר רבי אלעזר. כל המסתכל בערווה ווען איינער קוקט אויף די ערווה קשתו איז זיין קשת ננער ליידיגט זיך אויס שנאמר ווייל ס'שטייט עריה תעור קשתך זאגט רשי אז דאס מיינט מען אז דעם כח פונעם מענטש וואס ער קוקט אויף א צווייטן זיין כח ליידיגט זיך אויס. שטייט אויכעט אין פרשת בשלח זוהר הקדוש דף ס"ו עמוד בית. אז מ'טאר נישט קוקן אויף זיין אייגענע ערווה אויך נישט. די גמרא ברענגט אסאך האבן זיך אויפגעטוען אז זיי האבן קיינמאל נישט געזעהן זייער ערווה, זע ביי רבינו הקדוש, אנדערע. על כל פנים, ס'איז דא א ספר ס'הייסט יפה ללב, איז אין אורח חיים סימן ג' אות ק ברענגט ער א מורא'דיגע מעשה. אין ספר יפה ללב שטייט, ס'איז געווען א מענטש וואס האט געהאט זייער א גרויסן און א הייליגן זוהן, באלד וועט עץ הערן וואס איז געווען זיין הייליגקייט, און. איינע פון די עיקר זכותים וואס ער האט געהאט וואס וועגן דעם האט ער זוכה געווען צו אזא הייליגן זון, זאגט ער שלא הסתכל מעולם בקשת בריתו, קיינמאל נישט געקוקט אויפן קשת בריתו, זאגט ער אזוי, ער ברענגט דא א גאנצע אריכות און איך וויל עס לאזן פארלערנען באריכות ווייל ס'איז זייער הארציג, ער זאגט אזוי. ס'איז דא א פלאץ אין הימל אין גן עדן וואס דאס הייסט היכל נוגה. יש ראש ישיבה, דארט איז דא א ראש ישיבה ביי היכל נוגה, אין דעם היכל נוגה סתום ס'איז באהאלטן, ס'איז נישט א פאבליק זאך, וגנוז וטמיר אלץ לשונות פון באהאלטן בהיכל קן ציפור, ס'איז דארטן דא א היכל וואס הייסט קן ציפור אין היכל נוגה, קן ציפור מיינט די שכינה הקדושה והוא רב גדי, ס'איז א נאמען פון א מלאך, מ'טאר עס נישט ארויסזאגן אפילו נער א יונג בחור'ל עמקי התורה, אלע טיפקייט פון די תורה, וסתריה די באהאלטעניש, הוא מגלה, ער זאגט אויס אלעס אין דעם היכל, על ידו, און דורך אים נגלים ווערן אנטפלעקט חלק פון די תורה, וכל הצדיקים, אלע צדיקים תאותם עליו, האבן א גליסטונג אויף אים, ער האט. די גרויסע זכי' אז ער לערנט פאר פאר אלע גרויסע צדיקים סודות התורה, וזה היה נולד איז געבוירן געווארן בימי השמד, די צייטן ווען מען האט זיך געשמד'ט, מען האט געצווינגען אידן זאלן זיך נעבעך שמד'ן, והיה לומד תורה במערה אחת, האט ער געלערנט תורה אין איין אחת, א הייל, והי' בן שבע שנים, ער איז געווען זיבן יאר אלט, ובאו הגוים און די גוים זענען געקומען ומצאוהו זיי האבן אים געטראפן לומד אז ער האט געלערנט, ועשו האבן זיי געמאכט גופו זיין. גוף חתיכות, זיי האבן צושניטן זיין גוף אויף שטיקער, ועלתה נשמתו למרום, זיין נשמה איז ארויף צום הימל, והעמיד הקדוש ברוך הוא לפניו, דער אייבערשטער האט אים געשטעלט די נשמה פאר זיך, ונשבע און ער האט געשוואוירן להנחיל לו אז דער אייבערשטער גייט אים געבן א ירושה, מנחיל זיין, היכל נוגה, די היכל נוגה גייט ער זיין דער ראש ישיבה, ולגלות על ידו, און. אז דורך אים וועט מען מגלה זיין סתרי תורה, באהאלטענע זאכן אין די תורה, די עומקי התורה, די טיפקייט פון די תורה. בגן עדן, אין גן עדן, נישט דא, אויף יענע וועלט וועט ער פארלערנען שלא נגלה קודם לכן וואס איז נאך נישט ביז יעצט איז אינגאנצן נאך נישט געווארן אנטפלעקט. אזוי טוט דער אייבערשטער אייביג, כ'האב אים געוואלט פארלערנען וואס דאס איז געווען דער גלות בבל, און טוט זען אז די גרעסטער אור איז אראפגעקומען פון. גלות בבל, ווען די נביאים האבן געזען אז מען גייט אויף בבל, האבן זיי זיך געפריידט, ווייל זיי האבן געוואוסט אז דארטן ליגט באהאלטן א זאך וואס די וועלט מוז עס האבן. און וואס איז דאס געווען? די תלמוד בבלי. שטעל דיר פאר וואס א פנים אונז וואלט מיר געהאט היינט אן א תלמוד בבלי, נישט געקענט אפילו איין הלכה. און דעמאלטס וואס דער אייבערשטער וויל ס'זאל אראפקומען, איז ווערט אביסל, ווי מען זאגט דער סמך מ' מען זיך גובר, מען שלאגט זיך, און למעשה, דער אייבערשטער פירט אויס, און זיין תורה קומט אראפ. ער זאגט כל הצדיקים שבגן עדן, אלע צדיקים פון גן עדן, מתאווים גליסטן זיי לראותו אים צו זעהן, ושומעים און זיי הערן ממנו פון אים. עמקי התורה, די טיפקייט פון די תורה, וסודותיה און אירע סודות. בשעה שיוצא ווען ער גייט ארויס, אותיות שם המפורש, די אותיות פון הייליגן באשעפער'ס נאמען, דאס איז די י' ק' ו' ק', בולטות, שטארט ארויס, וניצוצות, און. ס'שפריצט פונקען פייער למעלה אויפן הימל על ראשו אויף זיין קאפ, וכל הצדיקים, די אלע צדיקים, שמחים עמו, זענען פרייליך מיט אים, והוא נופל על פניו, און ער פאלט אראפ אויף זיין פנים, גועה, און ער קלאגט ובוכה און ער וויינט על שלא זכה להיות לו בן בעולם הזה. ער איז געווען א יונג יונגל, ווען מען האט אים געהארגעט האט ער ליידער ליידער ליידער נישט זוכה געווען אז ער זאל האבן א זון אויף די וועלט. און באמת דארף מען פארשטיין וואס איז די גרויסע גליק אז ער האט א זון אז ער איז אליינס געווען אזא גרויסער צדיק, די תירוץ איז אבער אז ס'מוז זיין המשכת הדורות, אויב ס'איז נישט דא קיין המשכה, ס'גייט נישט ווייטער, גארנישט ווערט די גאנצע, וועגן דעם זאגט דער אייבערשטער פאר אברהם אבינו כי ידעתיו איך האב אים ליב, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, דעמאלטס איז דא א המשכה, ס'איז דא פון הייליגן בעלזער רב איז דא א שיין. ווארט, ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז א מענטש איז נישט יוצא קיין פריה ורביה נאר אז ער האט קינדער וואס די קינדער זענען ראוי למולד צו קענען ווייטער האבן קינדער, ווייל טאמער האבן זיי נישט ווייטער איז די גאנצע זאך גארנישט, וועגן דעם זאגט דער בעלזער רב, מען זאגט דארטן הרחמן הוא יברך רך הנימול. זאגט אלע הרחמן ווייל אלעס איז געמאכט אז מזאל קענען האבן המשכת הדורות איז זיצט ער און וויינט אז ער האט נישט קיין קינד אויף די וועלט די גמרא ברענגט אז אפילו איינער האט א זוהן וואס ער איז נישט ראוי זאל ער נישט זיין קיין מעביר נחלה און נישט זאגן ניין יענער איז א ערליכערער פון מיינע קינדער איך וועל עס געבן פאר יענעם זיי זענען נישט קיין גוטע זאגט די גמרא פארוואס ווייל דו ווייסט נישט ווי די סתם הצלחה קען זיין פון דיינע קינדער נאך זיין גרויסע זאכן אז מען האט א זוהן אויף די וועלט איז זייער גוט. יעצט ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי גייען קומען דעם ראש השנה יום כיפור און סוכות הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה, כ'האב אייך שוין אמאל מסביר געווען די גאנצע פארוואס מען קומט אראפ איז דאס רופט זיך א ספאט טשעק, א איד האט זיך געהארעוועט דא, האט אויפגעשטעלט דורות, זאגט אים דער אייבערשטער איך גיב דיר א טשענס זאלסט יעצט אראפ גיין זען וואס דיינע דורות מאכט, איז קומט ער אריין אין שול און ער זעט אז זיינע קינדער און די אייניקלעך רעדן נישט ביים דאווענען, זיי זיצן שיין רואיג און זיי דאווענען. גייט ער צוריק מיט אסאך געזאלין ביז צום נעקסטן מאל וואס מען זאגט מזכיר נשמות, ביז דעמאלטס האט ער געז, טאמער חלילה קומט ער אראפ און ער זעט קינדער דרייען זיך, מען גייט אין אלע בית כיסאות און מען לויפט זיי נאך און זיי קענען זיך נישט ווי מען זאגט ארויסדרייען און מען רעדט ביים גאנצן דאווענען און מען קוקט צו אזא ווירטשאפט, ביז דער טאטע גייט צוריק צובראכענערהייט. צו די מאמע, ביידע, די טאטע מיט די מאמע, אז מ'האט א קינד אויף די וועלט איז זייער זייער א גרויסע זאך, וועגן דעם דארף יעדער זיך מחנך זיין זיינע קינדער, מיין טאטע זכרונו לברכה האט מיר אמאל געזאגט אז דער מונקאטשער רב אינדערהיים האט געזאגט אמאל א שארפע הושענא רבה דרשה, האט ער געזאגט רבותי ווען עטץ זאלט זעהן דעם אמת וואלט עטץ געזעהן אז רוב פון די טאטעס זענען מגדל זייערע קינדער און רוב קינדער זענען מגדל די טאטעס, אבער טאמער מ'איז נישט מצליח מוז מען. צוריק קומען נאכאמאל האט ער זייער געוויינט דעמאלטס מען זאל זעהן מען זאל חלילה נישט דעם אייגענעם טאטען און ווי מען זאגט נישט געהעריג מחנך צו זיין צו מגדל זיין יעצט יהושע בן יהוצדק יהושע בן כהן גדול עומד עליו שטייט ער דארט אויבן אין הימל און ער וויינט ווייל ער האט נישט קיין קינדער ומנחמו און ער טוט אים טרייסטן אוחז בו און ער כאפט אים אן ומעמידו על רגליו שטעלט אים אויף אויף די פיס ואומר לו און ער זאגט קום לך חברי, שטיי אויף מיין חבר, אז הם בניך, די אלע וואס זיי הערן אויס דיין תורה, די זענען דיינע קינדער. ושבעים תעניות, זיבעציג תעניות התענה האט געפאסט רבי יוחנן בן זכאי, לראותו רבי יוחנן בן זכאי האט געליינט אז ס'איז דא אזא זאך קבלה ספרים, האט ער געפאסט אז ער זאל אים זען, הראו לו מ'האט אים געוויזן בחלום גנזי די באהאלטענע שבע רקיעים פון די זיבן הימלען, ובסוף כולם און די סוף פון אלע ראה אותו האט ער אים. זעהן ברקיע העליון אין דעם אויבערשטן הימל, מזהיר ער לייכט כזוהר הרקיע, אזוי ווי די קלארקייט און די ליכטיגקייט פון הימל, ושבעים מלאכים סביבו, און ס'איז דא זיבעציג מלאכים ארום אים, וחמישים מפתחות בידו, און ער האט פופציג שליסלעך אין זיין הענט, וכתות של צדיקים לפניו, ס'איז דא כתות פון צדיקים דארט, ואותיות, און די אותיות שם המפורש פונעם אייבערשטנ'ס נאמען, יוצאות, גייט ארויס. על ראשו אויף זיין קאפ, יעצט ונגנז מיד ולא ראוהו האט מען געזען ממש אויף א סקונדעלע, רבי יוחנן בן זכאי האט אים געזען אויף א סקונדעלע, נאכדעם האט מען אים שוין מער נישט געזען, אמרו לו מ'האט אים געזאגט פון הימל עד כאן הרשיתי, ביז יעצט האט מען מתיר געווען, און פון יעצט מאל אן קען מען נישט ווייטער זען, יעצט ברענגט דער ספר, דאס אלעס ברענגט א ספר וואס ער הייסט יפה ללב ברענגט ער דארטן אין אורח חיים סימן ג אות ק, וחקרו חכמים על אביו, האבן חכמים חוקר געווען אויף זיין טאטן שזכה לבן זה, ער האט זוכה געווען אזא זון, דעמאלטס האט מען געטראפן אפאר זאכן, קודם שמעולם לא ראה צורת אדם, קיינמאל נישט געקוקט אויף א מענטש, ווייל אז מען קוקט אויף א רשע צרות, ולא הסתכל מעולם בקשת בריתו, מען האט קיינמאל נישט געקוקט אויף זיין קשת פונעם ברית. ולא הוריד ידו למטה מטבורו, האט קיינמאל נישט אראפגעלייגט די הענט אונטער זיין נאפל, די בויך נאפל, ולא קם מלימודו לעסקי העולם, ער האט זיך קיינמאל נישט אויפגעהויבן פון זיין לערנען פאר וועלטליכע געשעפטן, ולא היה צדיק בעולם, עס איז נישט געווען א צדיק אויף די וועלט, שלא נצטער בצערו, וואס דער מענטש האט זיך נישט מצער געווען, טאמער ער האט געהערט ס'איז דא א צדיק וואס האט א צער, האט ער זיך מצער געווען מיט אים, ולא דיבר מעולם דברים בטלים, קיינמאל נישט גערעדט.

קוקט נאר קשת בריתו, זוכה וזוכה להוליד בן בר קיימא, האט ער א בר א זון וואס ער איז א בר קיימא, חשוב לעילא בשמי מרומא, ער איז זייער חשוב אין הימל זייער הויעך, בכמה מעלות טובות מיט אסאך מעלות טובות, ביז אהער האב איך ענק נאכגעזאגט. ספר יפה ללב. יעצט אויך איז דא א ספר נגיד ומצוה, דער נגיד מצוה דאס איז פון אר"י הקדוש דף ל ט, ברענגט ער דארטן מורא'דיגע זאכן וואס דאס הייסט אז א מענטש איז זוכה אז ער קוקט נישט אפילו אויף זיין אייגענעם ברית, יעצט זייער אסאך מענטשן ווייסן דאס נישט, מען רעדט נישט דא פון אן אנדערע, ווייל אן אנדערע איז נאך הארבער, מען רעדט אפילו זיין אייגענע, יעצט אז מען דארף אפוואשן דעם אות ברית קודש, מען נעמט א שאוער, איז טאר מען עס נישט אפוואשן? נאר מיט א שמאטע, ס'איז דא אזא וואש קלאט אדער א האנטוך ווייל אז מיט די הענט כאפט מען עס אן איז די באדי טעמפערטשער מאכט אראוזינג אז דער אות ברית קודש זאל זיך אים אויפשטעלן, און ס'שטייט אין שולחן ערוך מען מעג עס נאר אפוואשן מיט א האנטוך, אלונטית, א האנטוך וואס מאכט נישט קיין אראוזינג, און דאס איז איינע פון די זייער זייער וויכטיגסטע זאכן וואס א יעדער מענטש גייט אין א מקווה דארף דאס וויסן, און נישט נאר אז דו טארסט נישט קוקן אויף. יענעם, טארסט אויף דיר אליינס אויך נישט קוקן. יעצט וואס געשעהט? אז מען קוקט יא ווי מען טאר נישט, וואס געשעהט? דעמאלטס גייט פון אים אוועק די קדושה. די אויגן דארפן זיין הייליג. יעצט די גאסן זענען אזוי אויסגעלאסן, אפילו די היימישע משפחות, די קינדער גייען נישט אזוי צניעות'דיג אום, זיי גייען אביסל פריצות'דיג אנגעטון, און מענטשן קוקן דאס צו, און דאס הארץ גייט אים אויס. איז וואס איז די עצה? די עצה איז, ער זאל בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אפגעהיטן ווערן פון די אלע שלעכטע זאכן. יעצט. ס'ווערט געברענגט, ווען איינער זעהט א שיינע פרוי און ער קען זיך נישט מתגבר זיין ער קוקט דערויף, עס ווערט געברענגט, ספר המידות, אות ראיה, סימן ט', אז ער זאל זאגן דעם פסוק אין ישעיה ל' ג' פסוק ז', דא א פסוק, הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכון, אז די מלאכי שרת וויינען, סאו לאז דיך נישט אראפ, זייער א הויכע מדריגה, און דאס איז געווען די גאנצע זאך וואס בלק האט מפקיר געווען אידישע קינדער און דורך דעם איז ארויסגעקומען דער גרויסער חורבן, ס'איז דא א פרשה, פרשת בלק, שביעי, שטייט ועתה און יעצט הנני הולך לעמי, איך גיי צוריק צו מיין פאלק, לכה איעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך, איך וועל דיר געבן אן עצה וויאזוי דו קענסט מאכן דאס אידישע פאלק ס'זאל זיין דיין פאלק, איך וועל דיך אויסלערנען זנות, וועסט זיי אויסלערנען זנות איז נישט דא מער קיין אידן, זאגט ער אבער ווען וועט עס זיין, נישט יעצט. זיין די אחרית הימים. אזוי שטייט אין פסוק. ער האט אים אויסגעלערנט אז זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, אז די אידישע פאלק, טאמער זענען הייליג, זיי זינדיגן נישט, זענען די גרעסטע און די העכסטע. טאמער חלילה נישט, דאן וישב ישראל בשטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב, און אזוי ווי ס'שטייט שוין אין די גאנצע פרשה, ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים.

הרגו איש אנשיו, זאגט רש"י כל אחד מדייני ישראל היה הורג שניים, יעדער דיין האט געהארגעט צוויי, יעצט שרי אלפים איז געווען זעקס הונדערט, ווייל אז ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזענט, און געסט פאר יעדן טויזענט מענטשן געסט א דיין, איז דא זעקס הונדערט דיינים.

א דריטל פון כלל ישראל איז אינגאנצן געווען זעקס הונדערט טויזנט, סאו דו רעדסט אז מ'האט געהארגעט הונדערט זיבן און פופציג טויזנט צוויי הונדערט, איז אזא חורבן האט דאס געמאכט די זנות? יעצט אין ספר חיי מוהר"ן פון ר' נחמן, סימן רמ"ד, ברענגט ער אז ר' נחמן האט געזאגט ער האט גרויסע יסורים, אז יעדן טאג מוז ער טראכטן פון בלעם הרשע וואס פאר א רשעות ער האט געוואלט טון פאר כלל ישראל, יעצט וואס הייסט עס באמת? אמת וואס דאס מיינט איז אז.

שטייט אזוי מה ראה הקדוש ברוך הוא לישאל מישראל הלב והעיניים, פארוואס בעט דער אייבערשטער די הארץ מיט די אויגן, משום שהעבירה תלויה בהם, עבירה איז ווענדט זיך אינעם הארץ און אין די אויגן, העיניים רואים את הזונה, די אויגן זעען די זונה, והלב מהרהר אחריה, איז ממילא דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, מען זאל נישט פארכאפט ווערן אין די אלע זאכן, יעצט מען גייט צו צו די מזוזה פאר מען גייט ארויס פון די טיר און מען בעט דעם אייבערשטן, דרייען זיך אסאך פריצות, ס'שטייט ולא יראה לך חמץ, זאגן די ספרים, ס'זאל דיר נישט געפעלן דער חמץ, בעט דעם אייבערשטן ס'זאל דיר נישט געפעלן די אלע זאכן, נאר וואס זאל מיר געפעלן אז איך טו דעם רצון פונעם אייבערשטן. דער מלאך וואס איז געווען דא אין אמעריקע האט געזאגט אז. ווען א מענטש דרייט זיך אויס און ער איז נישט נהנה פון א הסתכלות אסירה, איז דער גרעסטער מלאך און די גרעסטע שרף איז בטל במציאות לגבי אזא מענטש. יעצט איז זייער גוט אז מען זאל טאקע לאזן א טרער פארן אייבערשטן אויכעט, אז מען זאל צוריק קומען די זעלבע. דער רבי די דברי יואל האט אמאל געזאגט, ווען מען גייט ארויס פון דערהיים ביז מען קומט אן אין שול דארף מען שוין האבן שמירה, נאר פון דעם, פון דערהיים ביז אין שול קען מען שוין פאלן צען מאל, און נישט נאר ער וויינט נאר די מלאכי מעלה וויינען אויכעט, דאס הייסט אז מלאכי מעלה. הן אראלם צעקו חוצה, מלאכי שלום מר יבכיון. יעצט איך וויל מסביר זיין פאר די בחורים, מען קען כמעט נישט גיין אין די גאס מען זאל נישט נכשל ווערן, ס'איז כמעט נישט דא אזא מציאות. נאר וואס דארף איין זאך געדענקען, מ'זאגט נאך א ווארט פונעם מיטלער רעבן אז מען שלאגט נישט פארן קוקן, מען שלאגט פארן אויסדרייען. וואס מיינט צו זאגן אזוי? האסט דורכגעגאנגען אן ערוה, האסט נעבעך א קוק געטאן, האסט נישט געוואלט, האסט נישט געמיינט, איז שוין, איז ביסטו נעבעך דורכגעפאלן. אבער אז דו טראכסט עס נישט איבער, און ווי מען זאגט, דו גייסט נישט דורך ווידער נאכאמאל צו טראכטן, א געוואלדיגע עבירה וואס מען איז אויף די עובר געווען און מען טרייט עס צו פארגעסן, דעמאלטס הייסט עס נישט אז מען האט געזען א ערוה. יעצט ס'איז דא א יצר הרע אז מען זאל קוקן אויף עריות, פרויען, און איינער וואס ער געוויינט זיך צו זייער שווער זאל זיך נאכדעם אפגעוויינען, יעדע פרוי וואס ער גייט דורך מוז ער קוקן און ווערט פארכאפט אוי ער האט דעם נישט געזען, די איז אזוי, די איז אזוי, איינמאל מען לאזט זיך אריין אין די תאוות דאן קען מען נישט ארויס קריכן, בפרט נאך דאס קוקן אויף פרויען, ווייל האט דער אייבערשטער געמאכט אז א זכר זאל. וועלן ציען צו א נקבה פראדעקט נאר ווען ס'איז ערליך וואס במילא זעהן זיי זייער שיין אויס פאר אים און טאמער גייט מען נאך נישט מיט קיין צניעות'דיגע קליידער איז דאך זיכער נישט גוט אז מען רייצט אן דעם יצר הרע נאכדעם קומט מען צו מען טראכט איבער וואס מען האט געזעהן מען ציעט צו הוצאת זרע לבטלה ס'איז דא מענטשן וואס האבן מיר דערציילט אז זיי האבן זיך אריין געלאזט אין יונגערערע יארן היינט קענען זיי נישט פטור ווערן און אפילו זיי זעהן נישט א פרוי אין די גאס צו א מיידל אבער די הרהורים פארט א מחיה איז די איינציגע עצה וואס איז, קומט אלול, זאג דעם אייבערשטן איך וויל תשובה טון, איך וויל דיך בעטן זאלסט מיך מקרב זיין, איך וויל מיך באהעפטן צו דיר, צו די אין סוף ברוך הוא, און ממילא וועסטו דיך קענען אפילו אויף די עלטער ארויסדרייען. יעצט אפילו א מענטש וואס ער איז דורכגעפאלן און ער איז צוגעקומען צו זרע לבטלה דורכדעם וואס ער האט געקוקט אויף פֿרויען און אויף מיידלעך און אויף ערוות פֿון אַן אַנדערן מענטש און אויף זײַן אייגענע ערווה. דאָס אַלעס קומט, ווײַל ער האָט זיך נישט געוואַטשט די אויג, ווײַל אין שולחן-ערוך ווערט געברענגט, סימן א', עיניים רואות, די אויגן זעען, והלב חומד, די האַרץ גליסט, וכּלי המעשה גומרים, נאָכדעם טוט מען די אַלע וואָס מע טאָר נישט. יעצט, ווען דער מענטש שטאַרקט זיך פֿון אָנפֿאַנג און. ער צעלאזט זיך נישט, האט ער שפעטער נישט קיין גרויסן, ווי מען זאגט, נסיון מיט א מלחמה. יעצט, די גמרא לערנט אונז אין מסכת יומא, דף עיין ד עמוד בית, אין קהלת, קאפיטל ו', פסוק ט', שטייט, טוב מראה עיניים מהלך נפש. זאגט די גמרא, וואס מיינט דאס אז ס'איז בעסער?

אין א האטעל אז זאלסט נישט פראדוצירן גארנישט, יעדעס מאל מען האלט זיך צוריק א תאווה איז גאנצעטע וועלטן בויט מען מיט דעם, יעצט די גמרא לערנט אונז אין מסכת שבת דף קוף נון בית עמוד א' אז אישה א פרוי חמת מלא צואה איז א קרוג פול מיט צואה, איך מיין זי האט דאך דאס אלעס וואס א מאן האט אויכעט, א מאגן, צואה, ופיה, איז דא אפאר טייטשן וואס דאס איז, איר מויל איז מלא דם, דא אפאר טייטשן, דא איז א טייטש ופיה מיינט פיה של מטה ווייל זי האט דארטן די וסת. און והכל רצים אחריה, און יעדער לויפט נאך איר, און מענטשן ווערן משוגע נאך א תאוות נשים, ס'איז אלץ וועגן דעם ווייל ער האט זיך צושפילט. יעצט, אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אין פרשת קדושים, אז ווען רבי שמעון איז געגאנגען אין די גאס, און ער האט געזען שיינע פרויען, האט ער געזאגט דעם פסוק ויקרא י"ט פסוק ד' אל תפנו אל האלילים, איז ברענגען די ספרים הקדושים אז ניאוף דאס איז עריות, דאס איז אלהים אחרים, מלכות הרשעה, איז רבי שמעון בר יוחאי ווען ער האט געזען שיינע פרויען האט ער געזאגט פאר די תלמידים אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשה לך, יעצט עס שטייט אין מסכת ברכות דף י"ב עמוד ב', לא תתורו אחרי לבבכם, דאס איז מינות, אחרי עיניכם, דאס איז הרהור עבירה, ווייל דאס איז איינס אינעם אנדערן איז דאך געבינדן, אזוי ווי עס ווערט געברענגט אין ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה' אז ליבא ועינא תרי סרסורי דחטאה, די הארץ מיט די אויגן. זיי זענען די צוויי מעקלערס פון זינד. זאגט דער אייבישטער, אמר הקדוש ברוך הוא, יהבת לי ליבא ועינא, געב מיר דעם הארץ מיט די אויגן, אנא ידע דאנת לי, ווייס איך אז דו ביסט מיין. אויב דער מענטש געבט איבער פארן אייבישטן די צוויי גרעסטע תאוות וואס עס ברענגט צו די תאוות ליבא ועינא, ווייסט דער אייבישטער אז דו ביסט א אפגעהיטענער מענטש, דו מיינסט דעם אייבישטן. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן די פרויען, די פרויען. מיינען דאך אז זיי זענען פטור פון די אלע זאכן. איז וויל איך ענק זאגן, די אר"י הקדוש ווארנט די פרויען אז זאלן ליינען קריאת שמע שעל המיטה, ווייל דאס איז מבטל די נגעי בני אדם, די שלעכטע שדים די וואס פלאגן די מענטש, איז זאגט ער אזוי אין כתבי האר"י, כמו שהנשים הן מצווין על עוון קרי, פרויען זענען מצווה אויפן עוון פון קרי שלא יהרהר ביום, כדי שלא יבא לידי טומאה בלילה, אז זאל נישט מהרהר זיין בייטאג, זאל נישט צוקומען צו קיין טומאה ביינאכט, כך הנשים מצווין, זענען אויך די פרויען מצווה, לבלתי להרהר הרהורים רעים, די קריאת שמע שעל המיטה, אז מען ליינט ערליך קריאת שמע שעל המיטה, היא תיקון קרי, דאס איז א תיקון פון קרי. יעצט עס שטייט

מחלת וואס זיי ווילן דיר זאגן וואס צו טון, זיך נישט קענען ארויסדרייען, לא יוכל לבכר את בן האהובה, ער טאר נישט מאכן א בכור דעם זון וואס איז געבוירן פון די געליבטע. ווייל די טיפה ראשונה וואס ער האט געגעבן אין זיין פרוי, דאס איז דאך געווען א אפגעהיטענע טיפ, ממילא מוז ער אייביג וואטשן דארפן זיין אפגעהיטן. ס'איז דא א ספר וואס דאס הייסט קב הישר, ווייל ער האט הונדערט און צוויי פרקים, און ישר הייסט גראד, ס'איז א גראדער קו ווי מען האט צו דינען דעם אייבערשטן, איז פרק ס"ט ברענגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז, כ'האב שוין געזאגט אין פריעריגן פרק אין ס"ח, אז מחלת, די צוויי קליפות מחלת און לילית, איז האבן א גאנצע, זיי האבן אונטער זיך, שמות און ווייסט אזוי מלאכים אבער נישט אפגעהיטען נישט הייליגע און זיי קענען זיך אמאל באווייזען פאר א מענטש וואס ער זינדיגט ער קוקט ווי מען טאר נישט באווייזט ער זיך אמאל מיט א שיין פנים און ער קען לאכן אמאל צו א מענטש דאס אביסל העכערע זאכן היינט איז שוין נישט דא מסתם די זאכן אבער איך וויל דער עולם זאל כאפן וואס דא טוט זיך זאגט ער אזוי האמיר געהערט א מעשה וואס איז געשעהן אין אונזער צייט אין די צייט פון קב הישר זאגט דער בשנת תמ"א ותמ"ב לאלף הו' זעקס טויזענסטער וואס איז ה' אלפים תמ"א ותמ"ב היה בית אחד של אבנים איז געווען א שטיינערן הויז עומד וואס איז געשטאנען ברחוב הגדול בקהילה קדושה פויזן. דאס איז דארטן ווי רבי עקיבא אייגער פון פויזן, קיצור איז געווען דארטן א גרויסע הויז און ס'האט אויך געהאט א מרתף א קעלער אינעם הויז און דאס איז געווען סגור ומסוגר ולא היה יכול לילך שום אדם לתוך המרתף מען האט נישט געקענט אראפגיין אין די קעלער האט זיך דאס הויז האט דאך געהערט פאר איינעם ויהי היום איין טאג הלך לשם בחור אחד איז געגאנגען דארט איין בחור לתוך המרתף אינעם קעלער וכמו רביעית שעה א פערטל שעה שפעטער מצאו אנשי הבית לבחור האט מען אים געטראפן

ששכר צוויי. אלעס פראבירט, מ'האט זיי נישט געקענט פארטרייבן. אחר כן נאכדעם שלחו שליח מיוחד, אחר הבעל שם מפורסם בדורו, נישט רבי ישראל בעל שם טוב, נאר ער האט געהייסן רבי יואל בעל שם, ער געווען פון די שטאט זאמש, והנה תיכף אשר בא רבי יואל בעל שם התחיל להשביעם בשמות הקדושים, האט ער זיי אנגעהויבן צו באשווערן מיט שמות הקדושים, שיודיעו לו זיי זאלן מודיע זיין. מאיזה סיבה הם באים החצונים לבית זה, וויאזוי קומען זיי דא אריין, אשר הוא בית דירה לבני אדם, והחצונים, די חצונים, אין להם רשות לדור במקום הישוב, זיי טארן נישט וואוינען ווי מענטשן וואוינען, כי אם במקום הטינוף או במדבר, והשיבו, האבן זיי געענטפערט פאר דעם רב רבי יואל בעל שם פון זאמש, שהבית הזה די הויז איז שייך להם, דאס איז זייער. לחלוטין אויף אייביג. על פי דין ודת התורה. חיצונים, האבן די חיצונים מס מסכים געווען שיבואו זאלן קומען לפני בית דין הצדק שבקהילה קדושה פוזנא זאלן גיין צו דין תורה, אחר יום או יומיים היו הדיינים דקהילה קדושה הנל, א טאג צוויי נאכדעם זענען זיי געגאנגען עם הרב ר' יואל בעל שם היו יושבים בבית דין זענען געזעסן אין בית דין ושומעים זיי האבן געהערט קול א קול אחד טוען וואס איינער פון די חיצונים האבן געטאן אבל לא ראו הבית דין שום תמונת צורה זיי האבן נישט געזען גארנישט קיין צורה מהחיצונים. התחיל אחד מן החיצונים לטעון האט איינער פון די חיצונים אנגעהויבן צו טענה'ן והיה איש אחד דר בבית שהבית היה שייך לו בימים הקדמונים אין א מענטש וואס יארן צוריק האט ער דא געוואוינט אין די הויז און ס'איז טאקע געווען זיין הויז ושמו און זיין נאמען היה געווען כך וכך והיה איש הנל צורף און ער איז געווען א שמיד ער האט געארבעט מיט אייזן ס'איז געווען זיין פרנסה והיה דר

בינדן מיט די שידית, ולפעמים היה מוכרח לבטל תפילתו, אסאך מאל האט ער געהאלטן אינמיטן דאווענען האט ער געמוזט מבטל זיין ולצאת און ארויסצוגיין מבית הכנסת לעשות את רצון השידית און אלעס צו טון וואס די שידית וויל, זיי האבן זיך געטראפן דארטן אין סעלער און זיי האבן מזנה געווען ופעם אחת היה איש הצורף הנל מסדר סדר. בלילה ראשון של פסח, איינמאל איז געווען די ערשטע נאכט פסח, האט ער אפגעראכטן דעם סדר, כדרך היהודים בכל תפוצות ישראל, ובתוך הסעודה אין דער סעודה קם איז אויפגעשטאנען איש הצורף מן השולחן, איז אויפגעשטאנען דער איש הצורף מן השולחן והלך לו לבית הכסא, אינמיטן דער סעודה איז ער געגאנגען אין בית הכסא. ואשתו היהודית עשתה כמחריש לו, און זיין אידישע ווייב האט זיך געמאכט ווי זי ווארט אויף אים. והלכה תיכף איז געגאנגען גראד אחריו נאך אים לראות צו זעהן מה הוא עושה בבית כסא וואס גייט ער צומיטן עסן אין בית כסא וראתה זי האט געזעהן דרך החור געזעהן דורכן לאך של בית הכסא והנה היה חדר יפה עומד שם און ס'איז דארט געוועהן א שיינער צימער גם שולחן היה מלא מכלים של

והלכה אישה היהודית לבית הרב הגאון הגדול מורינו ורבינו רב שעפטל, ווייסט ווער ס'איז געווען ר' שעפטל? ר' שעפטל איז געווען דער זון פון של ה הקדוש וסיפרה לו את כל המאורעות הנל, זי האט אים אלעס פארציילט, ושלח הרב אחר הצורף האט דער רב געשיקט נאך דעם שמיד, והודה הצורף שיש לו אישה זרה, האט מודה געווען אז ער האט א אישה זרה אבער ס'איז נישט אונז א פרעמדע פרוי אשר היא לא מזרע האדם, ואז כתב לו הרב קמיע האט ער אים געשריבן א קמיע. בשמות הקדושים אין הייליגן באשעפער'ס נאמען, עד שהוכרח הצורף לעזוב את האישה ביז ער האט געמוזט איבערלאזן די פרוי מן החיצונים, וקודם מותו פאר זי איז געשטארבן באה אליו החיצונית איז זי געקומען ובכתה לפניו, זי האט געוויינט, איך יניח אותה ובניה וויאזוי לאזט איבער זי מיט אירע קינדער, וואו וועלן זיי זיך וואו וועלן זיי זיך ווייטער דרייען, ווייל די שמות הקדושים וואס די של ה הקדוש'ס זון האט געשריבן האט געמאכט אז זי זאל נישט טארן צוריקקומען דארט, ואחר כך. הראתה לו פנים צוחקות, האט צוגעוויזן פאר אים א פרייליך פנים, ונשקה וחבקה אותו, עד שנתרצה ליתן לה, ביז ער האט באוויליגט צו געבן פאר איר ולזרעה פאר אירע קינדער חלק בנחלה שלו, א חלק אין דעם הויז, אין דעם ירושה. ונתן לה המרתף אשר היה לו בבית, און ער האט איר געגעבן דעם קעלער וואס ער האט געהאט אין הויז. לאחר זמן נתרבו מלחמות במדינות פוילן מן שנת ת ח עד שנת תי ח מת איש הצורף במלחמה דער מענטש דער שמעלצער איז געשטארבן הוא ויורשיו עתה אין לו שום יורש האט ער נישט מער קיין יורשים ואנחנו החיצונים היורשים חיצונים זענען זיינע יורשים ולנו יש חלק בנחלת אבינו זעט אט אזוי שטייט ער האט מען זינדיגט און מען

שאנחנו בכסף מלא קנינו הבית מן הצורף, די וואס האבן דארטן געוואוינט האבן געזאגט איך ווייס שוין דו ביסט אונז האמיר עס געקויפט פאר פיל געלט פון דעם שמיד מיד באי כח מ'האט נישט אנטרפען א זיינע קינדער פון אלעם ואתם החיצונים אינכם נקראים זרע בני אדם ועוד און נאך א זאך שאמכם השידית היתה כופה להצורף בעל כרחו לדור עמה די פרוי האט אים געצווינגען צו וואוינען ווייל אזוי גייט מיט די שיידע. גיי קודם מאכן ס'זאל גוט און נאכדעם ווער איז דיין באלעבאס? ויצא פסק הב ויצא פסק מהבית דין איז ארויס א פסק פון בית דין שאין לחיצונים שום דין ודברים זיי האבן נישט קיין שום דין ודברים אויף דעם הויז ולא שום חלק בבית כי עיקר דירתם במדבר ולא בישוב ואחר הפסק השביע הרב רבי יואל בעל שם לחיצונים שהוכרחו לצאת מן הבית איז רבי יואל בעל שם האט באשוואוירן די חיצונים אז זיי מוזן ארויסגיין פון הויז און אף מן המרתף. און אויך פונעם קעלער. למקום צו א פלאץ יערות ומדבריות. הרי לך ראיה ברורה שעוון הזה גורם, האסט א ראיה ברורה אז דער זינד פון זנות איז גורם שאדם נדבק בלילית או בשידות מן כת מחלת. אויב א מענטש באהעפט זיך. אדער אין לילית אדער אין. א שד פון כת מחלת אדער מחלת אדער אין לילית אז נעקר הוא מן העולם וגם משפחתו ואין לו שום זיכרון בעולם מען געדענקט זיי נישט על כן יתרחק אדם מן הזנות א מענטש זאל זיך דערווייטערן פון זנות כדי שלא יבוא אליו שידית בדמות אישה וידבק חס ושלום בו או בזרעו גורם רע לעצמו. מיטן לערנען דא און זאגן דאס פאלט מיר ביי דאס וואס דו גייסט אסאך מאל אין די גאס און דו זעסט אזוינע און זי פרעגט יור גאוינג אוט?

לא יהיה שאלה פון זיין גוט אויף אייביג. סא זעהט דאך דער עולם וואס דא גייט פאר. זייער זייער וואטשן. יעצט, דער אר"י הקדוש זאגט אז ווען א מענטש זאגט קריאת שמע שעל המיטה איז עס אזוי ווי א חרב פיפיות, אזוי ווי א שווערד וואס האט אויף ביידע זייטן איז עס אויסגעשארפט און ס'הרג'ט אלע מיני שדים און מזיקים. די גמרא ברענגט אין מסכת ברכות דף ה עמוד א' אויפן פסוק, תהילים איז דא א פסוק, קפיטל קמ"ט וחרב פיפיות בידם, אז דורך דעם וואס מען ליינט קריאת שמע שעל המיטה הארגעט עס א גרויסן שיעור פון טומאה, אזוי ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אויפן פסוק, לא ישכב עד יאכל טרף, ס'איז א פסוק אין במדבר כג פסוק כד, וועגן דעם דארף מען זייער שטארק. מכוון זיין און בעטן דעם אייבערשטן אז אלעס וואס מען האט אנגעמאכט נישט קיין גוטע געדאנקען, אפילו זרע לבטלה, זאל דער אייבערשטער מוחל זיין. יעצט זאגט ער אזוי, דו זאלסט וויסן אז ווער ס'טוט דאס, איז דער תיקון איז אז מ'וועט אים נישט אריינלאזן אין גיהנום נאר אין גן עדן, ווייל דורך די קריאת שמע וועט ער אלעס אפמעקן. יעצט זאגט אבער דער אר"י הקדוש מ'דארף אבער אויך תשובה טון, ווייל די טיפי זרע וואס איז ארויס, דאס איז אלעס מלאכים און זענען ארויס פון די קדושה דארף זי צוריק ברענגען יעצט. זאגט דער אר"י הקדוש ווייטער, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אסאך מאל און כ'זאג עס יעצט אויך נאך, כדי זאלסט וויסן, שער הכוונות, דאס איז אין ענין דרושי הלילה, כי כמו שיוצאים המזיקים האלה מן האדם המוציא שכבת זרע לבטלה, להיות בלא אישה, כך האישה, זעלבע אויך די פרוי, בוראה מזיקים בלא איש, אז זי האט שלעכטע געדאנקען, איז די זעלבע מזיקים קומען צו איר אויך.

וואס איז שיבה לכם לא עליכם? דאס זאל מען אייביג געדענקען אז א פרוי האט זיך אויך אירע עניינים און אירע נסיונות אין ענייני קדושה, און נישט נאר די קלייד דארף זיין געהעריג צניעות'דיג אנגעטון און אלעס, נאר אויך אלל אראונד זאל עס מהרס זיין, פרוי גליסט, ס'איז אלעס רייצט אן דעם יצר הרע. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן פעמילי לייף.

מנהלים געבן אבאכט, נו האמער שוין געזעהן וואס הערש קליין וואסערא מנהל ער איז געווען, דער לאנגזאם אלעס געווען א קינד חזירים, דאס אלעס וואס זענען געווען די נידריגסטע קלאס חזירים וואס איז דא, עניוועי, מ'דארף אנהייבן זייער שטארק צו וואטשן, ס'זאל זיך דרייען יונגלעך, ס'זאל זיך דרייען מיידלעך אין שול, און נאכדעם א גאנצן טאג נאכדעם, נאכן דאווענען ביז ביינאכט, ראש השנה, יום כיפור, שבת, דער עולם מיינט אז ווייל ס'איז יום כיפור דארף מען נישט קיין מורא, ווייל, די מענטשן האבן מורא פארן הייליגן טאג, א מכּה האט מען מורא. מ'ברענגט נאך אין די צייט פון די גמרא אז ר' יהושע בן לוי האט געטראפן אליהו הנביא פרעגט ער אים זאג מיר איעדער האט דאך היינט געפאסט איעדער האט תשובה געטוהן פארוואס קומט נישט משיח זאגט ער קום כ'וועל דיר ווייזן כמה בתולות נבעלו בנהרדעא וויפיל מיידלעך מ'האט בועל געווען אין נהרדעא נהרדעא איז געווען די שטאט פון שמואל. אין איינע פון די גרויסע פלעצער וואס אידן האבן דארט געוואוינט נאכן חורבן אין בבל סאו, למעשה מען דארף אנהייבן זייער שטארק צו וואטשן און מען דארף זיין דער משגיח ווייל ס'איז נישטא ווער ס'זאל משגיח זיין, נאכדעם דארף מען אויך וויסן אז עס קומען זיך צוזאמען זייער אסאך מענטשן און צוביסלעך ווערט אקוועינטעד און ס'טויג נישט איף יו דאנט וואטש אוט אויף דיין ריעל עסטעיט דאס טייטש דיינע קינדערלעך וועט נישט זיין גוט חס ושלום נאר זיין זנות. זיך מיך זייער שטארק אבאכטען יעצט אין די מקווה'ס, און דו ווייסט איך פלעג זאגן די מקווה איז די הייליגסטע זאך ביי כלל ישראל, ס'דא נאך אזא הייליגע זאך ווי א מקווה, א מקווה קען מאכן א גוי א איד, א גר איז זיך מגייר און טובל'ט זיך, די מקווה מאכט אים ער זאל ווערן פון א גוי א איד, א מקווה מאכט זייער אסאך זאכן, ס'מאכט א אישה נידה וואס זי איז א איסור כרת, זי גייט אין מקווה ווערט זי מותר לבעלה, פארקערט קען זיך עלטערן מיט אים באהבה ואחוה.

ווי ס'שטייט, כ'האב געבעטן א גבאי זאל מיך אריינלאזן אין א שול, איך האב געגעבן מיינע דרשות, איך האב דאס אלעס געטון אלע יארן, היינט אז דער עולם איז שוין קאנווינסד אז ס'איז אמת וואס איך זאג, דארף מען זען יעצט ווייטער צו ארבעטן? כ'דארף ווייטער אנהייבן צו ארבעטן, זען אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין שלעכטע זאכן, און אז מען וועט דאס זען ווען ס'האט נאר אמאל געטון א מורא'דיגע זאך, און אז מען וועט דאס נישט זען, זעמער אויף צרות, אויף וועם לאזן מיר איבער דעם עולם? לאזן מיר דאך אים איבער אויף קיינעם נישט. און לאמיר אים איבער אויף אומגעלערנטע אומגעצוכטע אינגעלייט וואס זענען געווארן מלמדים וואס זיי מכשיל געווען אונזערע קינדער. ס'איז געווען א מלמד אין באבוב. אין טאראנטא. וואס ער פלעגט די קינדער, ער פלעגט ארויפזעצן א פעט, א פעט מיינט וועם ער האט ליב געהאט, און אינמיטן לערנען משניות, האט פארגעלערנט משניות, האט ער אנגעכאפט יענעם דעם פיפיק, אזוי ווייט משוגע איז ער געווען, בסוף איז געווען מ'האט אים איינגעזעצט. נאר נישט דארטן, נאר אין ארץ ישראל. דער חזר הייסט ווימער, האט אים ארויסגעווארפן צוזאמען מיט איינעם דער הייסט מרדכי גרינוואלד, פון די ראחמסטריווקער משפחת חזירים גרינוואלד. איז במילא וויל איך מסביר זיין פארן עולם, יו העוו טו בי ווערי קערפול אין וואט יו אר דואינג.

דיינע קינדערלעך פאר קרייאינג אוט לאוד וואס טוט זיך דארטן אפ אין די מקוואות פארטאגס, אוי יוי יוי שחר קמתי, מען טוט דעם אייבערשטן א טובה און מען שטייט אויף פארטאגס, א שרעק וואס גייט פאר, די מצב איז זייער אסאך בעסער געווארן אין די מקוואות, איך זאג נישט היינט איינער טרויט זיך אפשר נישט אנצורירן א קינד, אבער טאמער רירט מען יא אן איינעם זאל מען וויסן יענער איז א קריפל פאר לייף, יענער איז פיניש. יעצט אויב דו גייסט אין די מקווה און דו ווילסט דיינע קינדער זאלן גיין, וואס איך האלט נישט,

אין הלכה אז אין אין שלחן ערוך אבן עזר סימן כ"ג סעיף ו' ברענגט דארטן די רמא די גמרא שאסור לרחוץ עם אביו מען טאר זיך נישט באדן מיט זיין טאטן פארוואס אז ער זעהט זיין טאטן נאקעט איז קודם כל ער פארלירט דעם דרך ארץ פאר זיין טאטן און נאכדעם ער ווערט נתחמם ווייל ער זעהט פון די ערווה פון ווי ער איז ארויס געקומען. און אויך ואחיו מיט א ברודער טאר מען זיך אויך נישט באדן אינאיינעם, פארוואס? ווייל ס'איז פון די זעלבע פלאץ געקומען, און דער גרא זאגט דארט אויך עם חמיו, טאר מיט א שווער אויך נישט זיך באדן, דהיינו אין א מקווה צו כדומה, און אין א סווימינג פול אויך נישט, און אויך בעל אמו, זיין מאמע'ס מאן. טאר מען אויך נישט. און אויכעט בעל אחותו, די מאן פון די שוועסטער. יעצט אין פתחי תשובה ווערט דארט געברענגט אין שלחן ערוך אז ס'געווען א איד ער האט געהייסן רבי זלמן פון ווילנא ער איז געווען א ברודער מיט רבי אליהו פון ווילנא דעם גרא. איינמאל איז ער געגאנגען אין מרחץ זיך געוואלט באדן און געקומען צו די טיר האט ער געזען אז זיין שווער איז אין די מרחץ זאגט ער ער איז אוועקגעלאפן אזוי ווי מ'לויפט אוועק פון א לייב. און ממילא מיט וועם גייסטו? שיקסט דיין קינד אליינס? דער אייבערשטער זאל דיך אפהיטן און שיקסט אים, דו גייסט מיט? וואס ביסטו ווערט? דו טארסט אויך נישט קוקן, דיין זון טאר דיך נישט, יו אר נאט סופאוזד טו עקספאוז יורסעלף פאר יור פאדער, ענד די פאדער איז נאט סופאוזד טו עקספאוז הימסעלף פאר די סאן. יעצט, קינדער וואס זענען שוין אנגעקומען צום גיל פון חינוך, אין פינף זעקס יאר איז שוין שייך א הרהור, און במילא אז ס'איז שייך א הרהור, ווי קענסטו אים נעמען ער זאל זען נאקעטע מענטשן? ס'איז די גרעסטע סעקס שאו, דאס קאסט נישט עקסטרע קיין געלט, און ס'איז על טהרת הקודש, מ'זאגט מ'גייט אין די מקווה, און מ'ענדזשויט זיך דארט, ס'דא מענטשן זיצן דארטן זעקס, זיבן און פינף שעה, וועגן דעם זאג איך אן פאר אלע.

געווען אין זעקס מקוואות א פרייטאג, נאכדעם קומט ער אהיים, ווערט ער נערוועז, ער קען נישט פירן געהעריג דעם שבת טיש, ער קען נישט רעדן צו א קינד געהעריג, און ער האט דאך מורא אז דא וועט מען אים כאפן אז ער האט עפעס א קינד א שטופ געטאן, פאר יענעם קינד האט ער מורא ווייל זיין טאטע איז א גבר אלים, צו שיקן א מאן אין מקווה אדער צו לאזן קינדער גיין אין מקווה איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, אנפארטשענעט. כ'האב שוין געבעטן טויזנט מאל אז אלע מקוואות זאלן לייגן א פארהאנג, זייפט זיך, טאר מען נישט קוקן וויאזוי יענער זייפט זיך און ער קראצט זיך דארט און מען טאר נישט, האב איך געבעטן ביי אלע מקוואות, לייגטס א פארהאנג, לייגטס עפעס, עפעס ס'זאל זיין א חציצה, בפני הערווה, נו, דעמאלטס איז געווען אסאך וואס האבן געפאלגט, ס'איז געווען וואס האבן אריינגעלייגט, אבער עס איז נישט קיין קינדער שפיל, ווייל טאר מען נישט איז די גאנצע מקווה גארנישט ווערד, דעסטוועגן זאלסט גיין פירן א שיינעם גרויסן לעכטיגן סדר, וואס איז אנגעברענגט אין. אלעם גוטס האסט אנגעברענגט, האסט נאר אנגעברענגט א חזר אויפן טיש אויך, אז דאס זאל זיין אזוי ווי דער קרבן פסח, די פלייש פארן קרבן פסח, נו, וויל דען דאס דער אייבישטער? זיכער אז נישט, נו לאמיר זיך אנהייבן אויסצוסטרעיטענען יעצט, ס'איז דא א שטיקל היתר, דער אלטער היים איז דאך נישט געווען אזויפיל מקוואות אין א שטאט, מיין מאמע עליה השלום פארציילט אז אין גאנץ אונגוואר, אונגוואר געהייסן א זייער א מאדערן אפ טו דעיט שטאט, נישט געווען פאר די מיידלעך וואו זיי זאלן זיך באדן, נישט געווען אינדערהיים די אלע וואנעס מיט די הייצונגען די וואסער, איז געווען אפגעשמועסט אז פון נײַן אינדערפרי פרייטאג ביז צוועלעווע זענען די מיידלעך געגאנגען זיך באדן, ס'איז זיך געגאנגען אויסזייפן לכבוד שבת, די מיידלעך און די פרויען, דאס איז שוין געווען א מאדערענע שטאט, איך האב אמאל געפרעגט דעם אודווארער רב אז ס'איז דאך דא א געוויסער ב"ח אז טאמער א פרוי נעמט א באד אין די זיבן נקיים און ס'קומט ארויס סמיכות אויף לבן האב איך מורא אז אין אמת'ן אריין איז א נידה, נאר די באד האט. אויסגעוואשן די אותו מקום אז ס'האט געמאכט פון די רויטע בלוט ווייס, סמיכות אויף לבן ס'האט געמאכט אזא ווייס, מען פרעגט נאר דערויף ס'שטייט דאך בפירוש אין שולחן ערוך אז מען מוז נעמען א חפיפה איך פארשטיי נישט האט ער דערויף מיר מסביר געווען אז אין די היים אין אודוואר איז געווען די חפיפה אזוי ס'איז געווען ווי מען האט געגאסן פלאר פאר די מקווה נישט די פלאר ווי מען טובל'ט זיך נאר ווי מען וואקט האט מען געמאכט א שטיקל בויך אויף אריין און דארט איז אריינגעגאנגען אביסעלע וואסער און אזוי האט זיך די פרוי מיט דעם וואסער אביסל ארומגעוואשן ווייל קיין שאוערס איז דאך נישט געווען און דאס מעג מען אפילו לויטן ב"ח אויך ווייל ס'הייסט נישט זי זיצט אינעם וואסער פרוי האט זיך אריינגעזעצט אין דעם ביסל וואסער וואס דארט איז געווען אבער דאס מיינט נישט דאס איז געווען אפילו אין מאדערענע שטעט וואס מען פלעגט זיך גיין אין מקווה געהעריג באדן.

ס'איז נישט קיין כבוד און ס'איז נישט קיין מורא מען זעט יענעם נאקעט, אזוי שטייט אין די גמרא מסכת בבא קמא דף פ"ו עמוד ב' אז צו זיין נאקעט איז א בושה, און ממילא אז א מענטש גייט ארום נאקעט ווייזט ער האט נישט קיין בושה, איז וואסערע רעספעקט לערנט ער פאר זיינע קינדער? יעצט אין ערוך השולחן אין אבן העזר סימן כ"ג סעיף ח' רעדט ער א גאנצע אריכות אז מען טאר נישט נעמען מיט זיין קינד אין מקווה, יעצט, אמאל זענען געווען די מלמדים משגיחים, אבער די מלמדים זענען די גרעסערע חזירים וויפיל די חזירים וואס האבן זיך געדרייט אין די מקווה. היינט איז שוין ברוך השם נישט אזוי געפערליך, איך קען זאגן אין דעם אכשר דרא, איך זאג היינט אז דו טרעפסט א חזיר אין א מקווה, דארפסטו נישט רופן די פאליס, רוף א משוגעים הויז, אז ער איז אזוי משוגע אז ער קען היינט אין אונזערע צייטן טאטשן קינדער. יעדער ווייסט וואסערע ביטערע פרייז מען באצאלט פאר דעם, היינט איז שוין נישט קיין דזשאוק מער, אונז האמיר געווינען. השם. עניוועי, למעשה אבער דארף זייער אבאכט געבן אויף די אלע זאכן, און אנדערע גדולי הדור למשל דער סאטמארער רב זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געהאלטן אז אויב דער טאטע קען נישט מיט גיין מיט די קינדער זאל ער זיי נישט לאזן גיין אין מקווה, ער אליינס האט געהאט דארטן א משגיח, איז געווען אזוי, איינמאל איז געווען א משגיח זייער א גוטע. גוטער, נישט געלאזט מען זאל פעניען, אסאך העלפט עס נישט, ווייל מיר האט דערציילט איינער א וועלטס חזיר פון סאטמאר פון די מקווה, אז ער קען אזוי צווישן די טראפן, צווישן די קינדער קען ער אריין גיין אפילו יענער זיצט דארט, שפעטער איז געווען א צווייטער איד וואס האט זיך געוואלט וואטשן די אויגן, ער האט אנגענומען צו זיין משגיח, און ער פלעגט זיצן און ליינען אין דעם צייטונג, פארשטייסט? די די קענסט נישט פארלאזן דיך אויף קיינעם, די חזירים זענען אזוי ראפינירט און אזוי כיטריש, שוין יעצט מען האט געכאפט א קינד אין בענסאנהורסט, ער האט צוגעגאנגען צו א קינד, וואס האט געווארט ביים באס סטאפ.

געסט פון חוץ לארץ, איבעראל פון דא פון דארט, אין ארץ ישראל, ס'קומען משולחים, עס ווייסט די משולחים קומען דאך אריין ביי א גאנצע נאכט קלאפן זיי אן, און לעצטנס קלאפן פרויען אויך, איך בין נישט שטאט פארזארגער איך זאג זיי גארנישט איך עפן נאר נישט די טיר, איך טראכט זיך ביי מיר די אלע מענטשן טרעפט מען דאך אין די שול וואס דארפסטו קומען צו יענעם אין שטוב, ס'איז אלץ זנות זנות זנות זנות דעטס אלל איט איז, ס'האט גארנישט צו טון מיט קיין געלט, געלט געט די וועלפעיר אדער דער אייבערשטער שטעלט צו. עניוועי, דארף מען זייער שטארק וואטשן אויף דעם, טאר דאס נישט צולאזן. נאכדעם קומט יום טוב, וויל מען גיין צו די פעמיליס, צו די סיסטער אין לאוס, צו שמיסטער אין לאוס, מיט די אלע זאכן, און מען גייט וואוינען צו יענעם, מען גייט ממש וואוינען ביי יענעם אין שטוב אויף יום טוב. אויבן איז דא א גרויסער עטיק, דארט איז דא א בעט, מען לייגט אריין פאר די געסט. און ווען דער חזיר וועקט זיך אויף צוויי פארטאגס און ער וויל אביסל סעקס גייט ער ארויף אויבן און קוקט וואס דארט טוט זיך. ס'איז נישט אויסגעהאלטן די אלע זאכן. אינסעסט איז פון משפחה, דאס איז די ארגסטע קראנקייט וואס איז דא. ס'איז דא טוירטי פראסענט פון אלע קעיסעס זענען אינסעסט, נישט איינער האט געכאפט א קינד אין די גאס, קען אים נישט. אפילו דעוויד בענדזנער האט זי אים אויך געקענט. ער איז געווען א שכן. קען נישט צו גיין צו א פרעמד מענטש און זאגן קום איך וויל דיך ערגעץ נעמען, ווי וועסטו מיך נעמען? שוין דאס איז פעמילי, מען קען זיך, און נאר מיט פעמילי ס'זאל זיך נישט וועלן אנהייבן, שוין נאכדעם איז אזוי, דו גייסט אין די מקווה אויפגעדעקט אינגאנצן טאר מען נישט גיין, ווייל דו טארסט זיך נישט עקספאוזן מיט דיין ערוה פאר קיינעם, צו מען דארף גיין מיט א קאפל צו נישט, אויף דעם וועל מען שוין זאגן אז אקעי דארט ווי דו טוסט דיך אויס ביז צו די מקווה צו דעם שאוער אין די מקווה מעגסטו גיין אן א קאפל. יעצט, מען דארף גיין מיט זריזות צו מקווה, די גמרא ברענגט מסכת שבת אז ווען מען טרעפט א חפץ אין זיין טאש זאל ער לויפן, ווייל דורך לויפן וועט ער זיך דערמאנען ער זאל זיך נישט אפשטעלן, און די זעלבע אויך אין די מקווה, אז דו האסט דארט נסיונות, דזשאסט סטעי אוט! יעצט, עס איז דא א קונטרס מקווה ישראל פונעם שומר אמונים וואס ער זאגט דארטן אלעס וואס, אז מען טאר נישט רעדן. אין א מקווה מיט אלעם נישט קוקן וואו מ'טאר נישט, זאגט ער אז אסאך מאל די קדושה פון די אויגן אין די מקווה איז דער גרעסערע תיקון ווי די גאנצע טבילת המצוה, די מקווה איז נישט אזא גרויסע תיקון ווי זיך אפצוהיטן די אויגן. און ער זאגט נאך א זאך, פלעגט ער זאגן אז א מקווה איז א פרה אדומה, ס'איז מטהר טמאים און מטמא טהורים, אויב ער היט זיך אפ ווי עס דארף צו זיין ווערט ער טהור, און טאמער נישט איז רחמנא לצלן. יעצט דא דער אלשיך הקדוש זאגט שטייט דארטן ביי יפת שם חם און יפת זיי האבן געזעהן דארטן נח און זיין ערווה האט זיך אנגעשיכורט קאלערט בקיצור שטייט דארטן אז ווען שם און יפת האבן געזעהן די ערווה פון זייער טאטן זענען זיי געגאנגען צוריק צוועגס פרעגט ער פארוואס האבן זיי געדארפט גיין צוריק צוועגס זיי האבן דאך געקענט גיין געהעריג מיט צוגעמאכטע אויגן וואס גייסטו בעקווארדס איז זאגט ער א מוראדיגן יסוד. נישט געוואלט אז ס'זאל פוגם זיין דעם צלם אלוקים ווייל זיי שטייען יעצט פאר אן ערווה, אפילו זיי שטייען מיט צוגעמאכטע אויגן אבער די צלם אלוקים וואס יעדער מענטש האט גייט אוועק פון אים. די צלם אלוקים קען נישט שטיין אויף אזא פלאץ. איז במילא איז די זעלבע אויך אין א מקווה, יעדער גייט דאך נאקעט, די צלם אלוקים גייט אוועק פונעם מענטש. יעצט מען טאר נישט זיך פארזוימען נאקעטערהייט אין א מקווה, און מען טאר נישט אין סווימינג פול אויך נישט, נאקעטערהייט טאר מען נישט, איז ביי די מקווה. דארף מען זיך אויסטוהן ווי נענטער צו דעם שאוער, און מען גיבט א לויף צו צום שאוער, מען זייפט זיך אפ, לויף מיין איך סתם לויף, זאלסט מאכן בזריזות, מען זייפט זיך אפ, אויסגעדרייט צו די וואנט אויב ס'איז נישט דא קיין פירהענגל, ווייל דו טארסט נישט זיך עקספאוזן צו יענעם און דו קראצסט דיך דארטן ארום, און נאכדעם נעמט מען דעם האנטוך, מען דעקט זיך צו. ווייל אין שולחן ערוך שטייט אז ווען איינער גייט אין א נהר אין א טייך דעמאלטס טאר ער נישט זיך באהאלטן די ערווה ווייל ס'זעט אויס ווי ער שעמט זיך מיטן ברית פון אברהם אבינו, אזוי זעט עס אויס, אבער טאמער קומט ער ארויף פונעם טייך ווען מענטשן זעען איז נישט פשט אז ער שעמט זיך נאר ס'איז אלץ צניעות, איז למעשה איז די זעלבע דא אויך, דאס איז מסכת שבת אין דף מ"א עמוד א' און ס'ווערט צוגעברענגט אין מגן אברהם סימן ב' אז ווען ער קומט ארויף פונעם טייך. צום עולם זאל ער זיך צודעקן, און אזוי ווערט אויך געברענגט אין שולחן ערוך, ס'איז זייער גוט ער זאל זיך צודעקן, נעמט ער דעם האנטוך און ער גייט צו ביז צו די מקווה, און דארט לאזט ער עס איבער און ער גייט אראפ די סטעפס, יעצט די אלע מקווה'ס האבן אזא גרויסן רעלינג, איך זאג זיי אייביג, שוין געמאכט אומצעליגע מקווה'ס, אז דארטן וואו ס'איז דא די רעלינג ארום און ארום, דארטן זאל מען ארויפלייגן א גלאז, אזוי אז איינער וויל עפעס טון אין מקווה קען מען קוקן אז ער טאטשט איינעם, אבער לאידך גיסא עס דארף נישט זיין עקספאוזד אפן אינגאנצן, אז איינער וויל זיך צוריקהאלטן די אויגן נישט צו קוקן אויף יענעמס ערווה זאל ער קענען זיך צוריקהאלטן יעצט רעדן, דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, ס'ווערט געברענגט אין ספר נוצר חסד פון הייליגן קאמארנער, מען זאל נישט רעדן אין א מקווה. קיין שום וויכטיגע זאך אויך נישט. ספר מקווה ישראל של מרמין אין פרק ז' ברענגט צו אז טאמער איינער רעדט אין בית כסא קומט אין אים אריין אזא שד רחמנא לצלן, איז ברענגט ער צו אז די זעלבע איז אז מען רעדט אין א מרחץ. און דער עיקר פון די גאנצע זאך איז דער עיקר איין זאך, מען זאל זיך היטן און וואטשן די אויגן, ווייל די גמרא זאגט אז ס'איז דא צוויי צורעדערס צו עבירה, די הארץ מיט די אויגן. דער אייבערשטער זאגט, דער מדרש ברענגט, דער אייבערשטער זאגט, ס'איז א ירושלמי, פרק א' אין ברכות, הלכה ה', אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך, אויב דו געבסט מיר די הארץ מיט די אויגן, ידענא דאת דידי, ווייס איך אז דו ביסט פון מיינע, טאמער געבסטו נישט דאס, ווייס איך אז דו ביסט נישט. דער אור החיים הקדוש ברענגט אין פרשת אחרי אויפן פסוק כמעשה ארץ מצרים, בשום אופן איז נישט מעגליך מען זאל זיין אפגעהיטן פון עריות, נאר מען שטארקט זיך מיט צוויי זאכן, איינס איז דער אויג, מען זאל נישט קוקן וואו מען טאר נישט, און די צווייטע איז די מחשבה, טאמער קען מען. וואס ארבעטן אינאיינעם, דעמאלטס ווערט מען געוואויר אז מ'האט נאך גרויסע האפענונג אז מ'זאל זיך קענען צוריקקערן צום אייבערשטן. ס'איז דא א מעשה אין ילקוט פון איינעם מתיא בן חרש, דער אייבערשטער האט אויסגערופן אין הימל, כ'האב אזא צדיק אויף די וועלט, האט דער בעל דבר געזאגט לאמיך אים גיין אויספרובירן, ער האט זיך אנגעטון ווי די שענסטע פרוי און איז געגאנגען פרעגן א שאלה פונעם רב פון בית מדר. נישט. זי האט זיך געריקט אהער געריקט אהין און און ער האט זיך געהאלטן אין איין אוועקקוקן. שוין. ער האט געזען אז ס'נעמט נישט קיין ענדע דא. האט ער גענומען צוויי קוילן פונעם הייצער, שול איז דאך דא א הייצער, און האט זיך אויסגעברענט ביידע אויגן. שוין. און ס'איז געבליבן בלינד. דער אייבישטער געזאגט. דער מדרש ברענגט אז דער בעל דבר, דער סמך מם, איז דאך א מלאך. ער איז צוזאמגעפאלן. הי דידנט בעליוו אז אידן זענען אזוי אפגעהיטן און זיי מיינען אזוי דעם אייבישטן. איז געגאנגען, ער האט זיך אויפגעוועקט. ער איז געגאנגען, ניין, ער איז געגאנגען, דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט מלאך רפאל, ער האט געזאגט גיי הייל אים אויס, קומט ער אראפ, איך בין געקומען א שליח פון אייבערשטן איך זאל דיך אויסהיילן, איך דארף נישט, איז מיר גוט אזוי, איך וויל נישט זינדיגן, דער אייבערשטער זאגט דיר צו אז וועסט נישט זינדיגן, און ער האט אים אויסגעהיילט. א מענטש דארף וויסן, עס הייבט זיך אן ביי די אויגן הייבט זיך אלעס אן, און דער אור החיים הקדוש איז דאס מסביר דארטן אין פרשת אחרי אויפן פסוק כמעשה ארץ מצרים, אז אויב א מענטש איז מזלזל ער רעדט מיט פרויען, אדער ער קוקט אויף פרויען, די סוף גייט ער ווערן א זנאי אויכעט, ער גייט טון די עבירה אויכעט, ווייל די תורה איז יורד לסוף דעתו פון א מענטש אז ער איז זיך מקרב מיט צו עריות, מיט זען און מיט רעדן, די סוף גייט ער זינדיגן מיט די עצם החטא, און אזוי ווי די גמרא זאגט, עין רואה, די אויג זעט, ולב חומד, און די הארץ גליסט, די כלי מעשה גומרים, די כלי מעשה ענדיגט, אין ספר חסידים, סוף סימן ט, ווערט געברענגט א מאמר החכם, אין חוצץ בפני התאווה, ס'איז נישט דא א זאך וואס איז חוצץ קעגן א תאווה כעצימת עיניים, אזוי ווי מען מאכט זיך צו די אויגן, אז דו האסט נישט געזען ביסטו פטור. שטייט אין מסכת עבודה זרה, דף כ' עמוד ב', אז די מלאך המוות איז פול מיט אויגן, בשעת ווען דער מענטש שטארבט, שטייט ער העכער דעם מענטש, זיין שווערד אויסגעשטרעקט, און ער געט אין אים אריין א טראפ, פון דעם ווערט דער מענטש פארשטינקען, פון דעם ווערט דער מענטש גרין, יעצט. שטעלט זיך א שאלה וואס איז דאס פיל מיט אויגן? א מלאך פיל מיט אויגן? וואס האט ער צו ער איז קוקט אויף איין מענטש וואס דארף ער האבן פיל מיט אויגן? תירוץ איז דו האסט באשאפן די אויגן די מלאך האט נאר צוויי אויגן די אלע טויזענטער אויגן וואס דו זעהסט וואס ער איז פיל מיט אויגן דאס איז פון דיין עבירות וואס דו האסט געקוקט וואו מען טאר נישט יעדעס מאל איז באשאפן געווארן א מלאך יעדעס מאל איז באשאפן געווארן אויגן פאר די מלאך. יעצט שטייט אין פסוק אז בלעם איז געווען נאום שומע אמרי קל ויודע דעת עליון מחזה שד

טאמער ס'איז נופל וגלוי עינים אז ער גייט אין די גאס מיט אויפגעדעקטע אויגן פאלט ער אראפ פון אלע מדריגות. אזוי זאגט אויכעט דער תפארת שלמה אז די נפילה איז געווען פון בלעם'ען ווייל ער איז געגאנגען מיט אפענע אויגן. מה שאין כן ביי אידישע קינדער שטייט וכסה את עין הארץ זיי האבן זיך צו. א גוטן און א פרייליכן שבת און א גוט געבענטשט יאר. געדעקט זאל נישט קוקן ווען מ'טאר נישט.